אין צוזאמענהאנג דערמיט איז כאטש אפילו מ'האט שוין געהאט דעם ענין פון תפילה און תפילת מנחה, און אויכעט דעם ענין פון תורה דורך זאגן די צוועלף פסוקים און מאמרי חז"ל פון תורה שבעל פה, און מ'האט אויכעט זיכער געגעבן צדקה. איז דאך דאס בשעת ס'דארף מ'דארף דאך האבן נחמה בכפליים, צוויי מאל אזויפיל, איז אין צוגאב דערצו וואס מ'האט שוין גערעדט דעם ענין פון תפילה, בעטן ביי דעם אייבערשטן אז גאר אינגיכן זאל זיין די גאולה האמיתית והשלימה ווי דערמאנט אין די פריערדיגע רייד, מ'האט אויך גערעדט אן ענין פון תורה. ווי דערמאנט פון מדרש דער אפטייטש פון תורה שבכתב אז אז דער עולליה הלכו שבי לפני צר איז דאס איז דער אפטייטש און ביז דעמאלט האט נאך אפגעהאלטן דער ויצא מבת ציון כל הדרה וועט מען נאכאמאל איבערחזרן א זאך אין תורה אין צוגאב וואס מ'האט שוין גערעדט א זאך פון תפילה, די ברכה און בקשה אויף דער גאולה, און ווי גערעדט מערערע מאל וואס די גמרא פסק'נט אפ אז מען לערנט אין תורה וועגן בית המקדש, זאגט דער אייבערשטער אז דאס ווערט פאררעכנט און דאס גרייט צו און איילט צו דעם בנין בית המקדש, דעם אויפבוי פון בית המקדש, אויכעט א דין אין תורה און א הלכה אין הלכות בית הבחירה, וואס אזוי ווערט אנגערופן דער בית המקדש אין מערערע פסוקים, המקום אשר אבחר דעם ארט וואס דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן,

און ווי גערעדט אין דערויף איז אויכעט דא א קלאר מאכן און א הלכה אז דער בית המקדש ווערט אנגערופן אן ארט און א הויז וואס דער אייבישטער האט אויסגעקליבן איז דאך פארשטאנדיג אז פאר דעם קלייבן איז נאך ניט געווען קלאר אין וועלכן ארט דאס וועט זיין, וואס דאס גיט זיך צו פארשטיין אז ס'האט עכט געקאנט זיין אין אן אנדער ארט עכט, וואס מ'געפינט דער רמב"ם אליין זאגט אז דער ארט פון בית המקדש איז געווען א ספיציעלער ארט, נאך איידער אהינצו איז געקומען דוד המלך און האט עס אפגעקויפט. ווארום דאס איז געווען דער ארט וואס אברהם אבינו האט געבויט א מזבח, און דארט איז געווען עקידת יצחק, און דאס איז געווען דער ארט נאך פארדעם אז דארט האט געבראכט נח דעם קרבן אויפן מזבח, כדי דער וועלט זאל האבן א קיום און זאל מער ניט זיין ענינים ווי דער מבול, און נאך פארדעם איז דאס געווען דער ארט וואס קין און הבל האבן דארט געבראכט זייערע קרבנות, און נאך פארדעם האט דארט געבראכט דער קרבן אדם הראשון, און נאך מערער אז פון דעם ארט איז ער באשאפן געווארן. פונדעסטוועגן זאגט מען אז דאס איז בית הבחירה, אן ארט וואס מען האט אויסגעקליבן אז ס'האט געקאנט זיין אויך אין אן אנדער ארט, און ס'איז קיין שאלה ניט. דער רמב"ם אליין זאגט זיך אז דארט איז געווען פריער פילע מזבחות, איז דאס דערפאר וואס סיי אדם הראשון, במילא אויך זיינע קינדער, סיי נח סיי אברהם האבן דאך געוואוסט, געווען נביאים און האבן געוואוסט אז נאך אז מיט דער צייט וועט דארט דער אייבערשטער אויסקלייבן בויען די מקדש און מזבח, איז דערפאר האט דאס אויכעט זיי באוועגן אז זיי זאלן דארטן מאכן זייער מזבח און זייער מקדש, ווייל דאס איז געווען זייער מקדש. ווארום דאס קומט אלס א תוצאה דערפון וואס דאס איז געווען בית הבחירה, און מען מוז אזוי זאגן, ווארום מען זעט זיך אז דער משכן איז געווען אין מדבר, ניט אין דעם ארט וואס איז דערנאך געווען דער בית המקדש, און דארט איז געווען השראת השכינה, דארט איז געווען דער אייבערשטער מיט אלע ניסים וואס זיינען פארבונדן מיטן מקדש און מיטן משכן, דערפון לערנט אפ יעדער איד אין זיין ארבעט אז אים האט מען געגעבן די בחירה אז ער זאל זיך אויסקלייבן, מאכן פון זיין טייל אין וועלט און פון אלע זיינע מעשים זאל ער דאס אויסקלייבן און מאכן דערפון א הייליגן ארט פאר דעם אייבערשטן, אויף וועלכע דער אייבערשטער זאגט אז דאס איז בית זבול, אז דאס איז דער ארט וואו ער באזעצט זיך, כאטש אפילו ער געפינט זיך אין גלות. אדער ער געפינט זיך אין ארץ ישראל ניט אינעם ארט פון די בית המקדש, אדער אפילו אז ער געפינט זיך אויף הר הבית אבער ווען הר הבית איז אין גלות, איז פון דעסטוועגן גיט אים דעם אייבערשטער דער כח אז ער זאל מאכן בית הבחירה אויסקלייבן פון יעדער זיין פעולה אז דאס זאל ווערן א בית הבחירה פאר'ן אייבערשטן דורך דערויף וואס ער לערנט תורה און איז מקיים מצוות, און יעדער זאך וואס ער האט איז דאס ביי אים לשם שמים צוליב דעם אייבערשטן, אָט אָ דעמאָלט קלײַבט אױס דער אײבערשטער, אַז דאָ זאָל ער זיך באַזעצן כּל זמן מע געפֿינט זיך נאָך אין גלות, און דאָס אײַלט נאָך מער צו, אַז גאָר אין גיכן װעט מען מיטנעמען די אַלע מקדש מעט, די אַלע קלײנע בתי-מקדשים, און מיט זײ אַלע אַריבערפֿירן אין ארץ ישראל, ווארום ס'עט קומען די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, וואס יבנה בית המקדש במקומו דווקא, וואס ער וועט בויען דעם בית המקדש אין דעם ארט וואס איז געווען דער בית המקדש פון דוד ושלמה אביו. און דאס וועט זיין במהרה בימינו, ווארום אידן בכלל און אידישע קינדער במיוחד וועלן זיך פירן אויף מאכן פון יעדער זייער פעולה און פון יעדער זייער ארט א מקדש מעט, איז אלע צוזאמען ברענגען אראפ און קומען אלע צוזאמען אין דעם בית הבחירה במהרה בימינו ממש.